בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף ל ו, מיר הייבן אן דף ל ו עמוד א', אויבן, קשיא דרבי יוסי אדרבי יוסי, איז אזוי, ביי אונזער משנה האמיר געזען לגבי עירובי תחומין, האט רבי יוסי געזאגט אז ווען ס'דא א ספק ווען איז די עירוב פארניכטעט געווארן, צו ביי תרומה למשל ווען איז די עירוב טמא געווארן, דעמאלטס זאגט רבי יוסי אז די דין איז אז די עירוב איז א גוטע עירוב, וואס טייטש אפילו אז ס'דא א ספק אפשר איז די תרומה טמא געווארן פאר בין השמשות? און די עירוב איז געווען נישט קיין גוטע עירוב, פון דעסט וועגן זאגט רבי יוסי ניין, די עירוב איז א גוטע עירוב ווייל ביי א פלאץ ווי ס'איז דא א ספק, ביי דרבנן'דיגע פלאץ ווי ס'איז דא א ספק, איז די דין איז אז מ'איז מיקל. שפעטער האמיר געזען אז ס'איז דא א ברייתא לגבי איינער וואס האט זיך גע'טובל'ט און מ'ווייסט נישט צו די טבילה איז געווען א גוטע טבילה צו נישט, האמיר געזען ביי דרבנן'דיגע טומאות, נישט ביי דאורייתא, ביי דאורייתא'דיגע טומאות האלט יעדער איינער אז די טבילה איז נישט קיין גוטע טבילה, די איד איז טמא, אבער ביי דרבנן'דיגע טומאות, זאגט רבי יוסי אויכעט אז מען זאגט אז די איד איז טמא, און במילא איז א סתירה, רבי יוסי ביי אונזער משנה זעהן מיר אז ביי א דרבנן'דיגע ספק איז מען מיקל און מען זאגט די עירוב איז יא א גוטע עירוב, מה שאין כן ביי די משנה אין מקוואות זעהן מיר אז רבי יוסי האלט אפילו ביי א דרבנן'דיגע טומאה איז מען מחמיר און מען זאגט די טבילה נישט קיין גוטע טבילה, איז וויאזוי שטימט די צוויי רבי יוסי'ס? זאגט מען די קשיא דרבי יוסי אדרבי יוסי. ענטפערט די גמרא. אמר רב הונא בר חיננא שאני טומאה הואיל ויש לה עיקר מן התורה, זאגט רב הונא בר חיננא אוואדע האלט ר' יוסי אז ווען ס'דא א דרבנן'דיגע ספק איז מען מיקל, און טאקע ביי אונזער משנה זאגט ער די עירוב איז א גוטע עירוב, מה שאין כן ביי טומאה, היות וואס די עיקר טומאה וואס טייטש ס'דא אזא זאך טומאה מדאורייתא, און מילא פארדעם האבן חכמים מחמיר געווען אז אפילו ביי דרבנן'דיגע טומאה איז מען אויכעט מחמיר און מ'זאגט אז די טבילה איז נישט קיין גוטע טבילה, מה שאין כן ביי עירובי תחומין, וואס ביי עירובי תחומין די מקור פון עירוב תחומין איז נישט קיין דאורייתא'דיגע מקור, די גאנצע זאך איז א דרבנן, איז פאר דעם דארט איז מען מיקל, ווייל ביי יעדע דרבנן'דיגע זאך בעצם וואלט מען געדארפט מיקל זיין. פרעגט אבער די גמרא שבת נמי דאורייתא, ווי נישט ווי איז דאך דא א מאן דאמר וואס האלט אז די איסור תחומין איז יא מן התורה, זאגט די גמרא קסבר רבי יוסי תחומין דרבנן, רבי יוסי האלט אז תחומין איז דרבנן, און במילא אז ס'איז א דרבנן קען מען מיקל זיין, און רשי רעדט אויס אז בעצם איז דאך ידוע אז ס'איז דאך דא מלאכות שבת איז בעצם זאל מען אויך אפשר זאגן די סברא אז עיקר מן התורה, נאר וואס דען זאגט רש י ס'איז אנדערש ווייל ביי טומאה טאמער מ'וועט מיקל זיין ביי דרבנן'דיגע טומאות קען ארויסקומען א מכשול מארגן וועט איינער מיקל זיין ביי דאורייתא'דיגע טומאות מה שאין כן ביי תחומין, תחומין איז אנדערש פון אלע אנדערע מלאכות איז במילא נישט דא די חשש זאגט די גמרא ואיבעית אימא א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא אז אוודאי אלעמאל האלט רבי יוסי אז ביי דרבנן'דיגע ספק איז מען מחמיר, אייב אזוי פארוואס ביי אונזער משנה זעהט מען רבי יוסי איז מיקל? זאגט די גמרא הא דידיה הא דרביה, רבי יוסי אליין האלט מ'איז מחמיר, פון זיין רעבן זאגט ער נאך אז מ'איז מיקל אבער ער אליין האלט נישט אזוי, דייקא נמי, נאך אויך א ראיה דערצו ווייל דקתני ביי אונזער משנה זעהן מיר אמר רבי יוסי אבטולמוס העיד משום חמשה זקנים שספק עירוב כשר, רבי יוסי ברענגט א מעשה אז אבטולמוס האט אזוי עדות געזאגט אבטולמוס איז געווען א רבי'ן פון רבי יוסי, ממילא שמע מינה אז רבי יוסי אליין האלט נישט אזוי, ער זאגט נאר נאך אזוי פון זיין רבי'ס, אבער רבי יוסי אליין האלט אז ביי א דרבנן'דיגע ספק איז מען אויכעט מחמיר. רבא אמר, רבא ענטפערט א דריטע ישוב צו פארענטפערן די סתירה צווישן די צוויי רבי יוסי'ס, זאגט רבא התם דארט אין מסכת מקוואות, ווייסטו פארוואס רבי יוסי איז מחמיר ביי דער וואס האט זיך געטובל'ט, היינו טעמא דרבי יוסי, ווייל העמד טמא על חזקתו, ואיימא לא טבל, דארט איז דא א חזקת טומאה פון דער מענטש האט זיך געטובלט, ער איז געווען טמא פון פריערט, און ממילא, זאגט רבא, אז ווען ס'איז דא א חזקה א חזקת טומאה, הייסט עס נישט כאילו ס'איז א ספק, ווייל ווען ס'איז דא א ספק מיט א חזקה גייט מען נאכן חזקה אפילו ביי דרבנן'דיגע זאך, מה שאין כן ביי אונז אין די משנה, וואס ביי אונז איז דא צוויי חזקות, פון איין זייט איז דא א חזקה אז דער תרומה איז נישט טמא געווארן ווייל ס'איז דאך אמאל געווען טהור, פון די צווייטע זייט איז דא א חזקה אז דער מענטש וואוינט אין שטוב, און במילא האט ער סתם אזוי א חזקה אויף זיין שטוב אז דארט איז זיין מקום שביתה, און במילא איז עס א ספק השקול ווייל כ'האב חזקות אויף ביידע זייטן, איז פארדעם ווען ס'איז שקול זאגט ר' יוסי אז היות וואס די גאנצע מעשה איז דא א דרבנן'דיגע שאלה פסק'נט מען אז די עירוב איז א גוטע עירוב און ער קען זיך סומך זיין אויף דעם אז ער האט קונה שביתה געווען דארט, זאגט אבער די גמרא אדרבה, העמד מקווה על חזקתו ואימא לא חסר, וואס טייטש ביי די מקווה אין הכי נמי, די איד האט א חזקה אז ער געווען טמא, און פאר דעם ווילסטו מיר זאגן אז ר' יוסי זאגט אז ווען ס'איז דא א חזקה מיט א ספק גייט מען נאכן חזקה און די איד איז טמא, אבער ווי נישט ווי, ס'איז דאך אויך דא א חזקה פון די מקווה, אז די מקווה איז א גוטע מקווה, איז שוין ווייטער דאס איז א ספק השקול, כ'האב חזקות לכאן ולכאן, וואלט מען אויך געדארפט זאגן אזוי ווי ביי אונזער משנה, אז וואס? אז מ'איז מיקל, אז די איד איז טהור, און פארוואס דארט זאגט מען אנדערש? זאגט די גמרא ניין, וואס טייטש אז אין הכי נמי, די ציור דארט פון מקוואות רעדט זיך במקווה שלא נמדד, וואס מען האט קיינמאל נישט געמאסטן, און ממילא איז נישט דא קיין חזקה אז די מקווה איז א גוטע מקווה, נאר וואס ס'איז דא א חזקה אז דער מענטש איז טמא, און ממילא גייט מען נאכן חזקה פונעם טמא'נעם מענטש, און רבי יוסי זאגט אז דער מענטש בלייבט טאקע טמא, ווייל העמד אדם על חזקתו, מה שאין כן ווי ביי אונזער משנה וואס איז דא צוויי חזקות, פסק'נט מען לקולא אז די עירוב איז א גוטע עירוב. זאגט די גמרא ווייטער תניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, כיצד אמר רבי יוסי ספק עירוב כשר, ביי וועלכע ציור האט רבי יוסי געזאגט אז א ספק עירוב איז כשר, זאגט די ברייתא, עירב בתרומה, איינער וואס האט געמאכט אן עירוב מיט טהור'ע תרומה, און שפעטער איז עס טמא געווארן, נאר ספק מבעוד יום נטמאת, ספק משחשיכה נטמאת, ס'איז דא א ספק ווען ס'איז טמא געווארן,

וואס איז ספק עירוב כשר, וואס ביי אזא ספק גייט מען נאכן חזקת כשרות און מען זאגט אז די עירוב איז א גוטע עירוב, וואס טייטש מען גייט נאכן חזקת כשרות, איז ביי א למשל די ערשטע ציור וואס די ברייתא זאגט דא, ספק מבעוד יום נטמאת ספק משחשיכה נטמאת, וואס טייטש ס'איז תרומה איך ווייס נישט ווען ס'איז טמא געווארן, האט דאך די תרומה א חזקת כשרות האט א חזקת טהרה ווייל ס'איז דאך אמאל געווען טהור, און ממילא העמד תרומה על חזקתה, און מען זאגט אז די עירוב איז אוודאי געווען א גוטע עירוב בין השמשות, אבער ביי די צווייטע ציור, וואס א איד האט זיך באנוצט מיט טבל צו מאכן א עירוב און כ'ווייס נישט ווען מ'האט אראפגענומען תרומה, לכאורה דא דארף מען זאגן העמד טבל על חזקתו איז עס בחזקת טבל, און פארוואס טאקע זאגט ר' יוסי ביי די ציור אז די עירוב איז א גוטע עירוב, די גמרא וועט זיך שוין שטעלן אויף דעם, אבער על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער, אבל עירב בתרומה ספק טהורה ספק טמאה, טאמער איינער נעמט לכתחילה תרומה וואס מ'ווייסט נישט צו די תרומה איז טהור צו נישט, וואס טייטש די תרומה איז א ספק'דיגע תרומה און מיט דעם באנוצט ער זיך, נישט ער האט גענוצט א טהור'ע תרומה און שפעטער ווייס איך נישט ווען ס'איז טמא געווארן, נאר ער נעמט ספק'דיגע תרומה, אדער וכן בפירות ספק נתקנו ספק לא נתקנו, ער נעמט פירות וואס איך ווייס נישט צו מ'האט אראפגענומען דעם תרומות ומעשרות צו נישט, ביי דעם איז אין ספק עירוב כשר, זאגט מען נישט אז ס'איז א ספק עירוב און ס'איז כשר, ווייל ביי דעם איז אפילו רבי יוסי מודה, דא קען מען נישט זאגן ספיקא דרבנן לקולא, ווייל דא האט דאך נישט די עירוב, די חזקת כשרות, די חזקת טהרה, מען האט דאך גענוצט ספק'דיגע פירות פאר דעם עירוב, און במילא איז דאך דא האבן מיר געזען ס'איז דאך דא צוויי חזקות, דא חזקה פון די עירוב אז ס'איז א גוטע עירוב, און ס'איז דא א חזקה פון די איד'ס שטוב אז ער באלאנגט אין שטוב, איז דא האט ער נישט די חזקה פונעם עירוב, און במילא זאגט מען אז די עירוב איז נישט קיין גוטע עירוב, נאר וואס ער האט קונה שביתה געווען ביי זיך אינדערהיים. זאגט די גמרא אבער, מאי שנא תרומה דאמר העמד תרומה על חזקתה ואימא טהורה היא, וואס עפעס ביי תרומה זאגט מען אז ווען א איד נעמט, טהור'דיגע תרומה, און איך ווייס נישט ווען ס'איז טמא געווארן, זאגט דאך רבי יוסי אז ס'איז טהור, אז די עירוב איז א גוטע עירוב, פארוואס? ווייל העמד תרומה על חזקתה, אויב אזוי, פרעגט די גמרא פירות נמי, העמד טבל על חזקתו ואימא לא נתקנו, ביי טבל זאלסט דאך אויך אזוי זאגן, ס'איז געווען טבל, לייג די חזקה, העמד טבל על חזקתו אז ס'איז געווען טבל, און במילא זאל די עירוב נישט זיין א גוטע עירוב, פארוואס זאגט רבי יוסי אין די ברייתא די עירוב איז יא א גוטע עירוב? זאגט די גמרא טאקע האסט נישט גוט גורס געווען, לא תימא ספק מבעוד יום נתקנו, אלא אימא ספק מבעוד יום נדמעו, ספק משחשיכה נדמעו, דא רעדט זיך א איד האט גענומען גוטע פירות, וואס טייטש די פירות ער האט גענוצט האט מען אוודאי שוין אראפגענומען פון דעם תרומות ומעשרות, נאר וואס דען, ס'האט זיך אויסגעמישט מיט תרומה ברענגט רש"י אין גירסא אדער מיט טבל, ס'האט זיך אויסגעמישט מיט עפעס ס'נישט גוט, דא ווייס איך נישט ווען ס'האט זיך אויסגעמישט פאר שבת צו נאך שבת, וואס טייטש ווען ס'איז שוין געווען שבת, און אויף דעם האט רבי יוסי געזאגט, העמד עירוב על חזקתו, די חזקת טהרה פון די פירות, די חזקת מתוקן פון די פירות, די חזקה אז די פירות איז גוט געווען, און מילא דעמאלטס זאגט מען אזוי אויס וואס כ'האב אזוי מ'האט פריערט געשמועסט, צוויי חזקות, די חזקה אז די פירות זענען גוטע פירות, און די חזקה אז די איד באלאנגט אין שטוב, און מילא ביי אזא סארט ספק השקול, איז אוודאי מען מיקל, מ'זאגט ספיקא דרבנן לקולא, אז די עירוב איז א גוטע עירוב. זאגט די גמרא ווייטער, בעא ר' שמואל בר ר' יצחק מרב הונא, האט רבי שמואל בר רבי יצחק אן איבעיא געפרעגט פון רב הונא, היו לפניו שתי ככרות, א איד האט געהאט פאר זיך צוויי ברויטן פון תרומה, אחת טמאה ואחת טהורה, איינס איז טמא און איינס איז טהור, ואמר, און דער איד זאגט, עירבו לי בטהורה בכל מקום שהיא, וואס טייטש נעם ביידע ברויטן, כ'ווייס נישט וועלכע איז תרומה טמאה און וועלכע איז טהורה, אבער נעם ביידע, און נוץ ביידע אלס עירוב, און די טהורה, דאס וועט זיין די עירוב, די אנדערע וועט נישט זיין די עירוב, און וואס איז די דין, מהו? תיבעי לרבי מאיר, תיבעי לרבי יוסי. לויט ביידע בעצם איז א בעיא, סיי לויט רבי מאיר וואס זאגט ביי א ספק איז מען מחמיר אין די משנה, און סיי לויט רבי יוסי וואס זאגט אז ביי א ספק איז מען מיקל אין די משנה לויט ביידע וועט זיין דא א ספק. תיבעי לרבי מאיר, לויט רבי מאיר איז די בעיא, ווייל עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם, ווען האט רבי מאיר געזאגט אז ביי א ספק איז מען מחמיר, דליכא טהורה, ווייל ווי נישט ווי איז נישט דא קיין תרומה טהורה, נאר וואס דען ס'רעדט זיך ביי א תרומה וואס ס'איז א ספק צו ס'איז טמא געווארן צו נישט, און מילא דארט זאגט ר' מאיר אז מ'איז מחמיר, אבער הכא הא איכא טהורה, דא ווי נישט ווי ס'איז זעכער איינע פון די ברויטן איז טהור, און ממילא אפשר דא, וואס אפילו אין הכי נמי קיינע פון די ברויטן קען מען נישט עסן ווייל ס'איז אויסגעמישט כ'ווייס נישט וועלכע טהור וועלכע טמא, אבער ווי נישט ווי ס'דא דא א טהור'ע ברויט, איז אפשר ר' מאיר אויכעט מודה אז די עירוב איז א גוטע עירוב, או דלמא אדער אפשר פארקערט, אפילו לר' יוסי לא קאמר אלא התם, דאם איתא דהיא טהורה ידע לה, אפילו דארט טייטש ביי די ציור פון אונזער משנה וואס כהאב א שטיקל תרומה איך ווייס נישט ווען סאיז טמא געווארן, על הצד אז סאיז טמא געווארן נאך בין השמשות, איז פשט אז בין השמשות וואלט איך עס געקענט עסן, אבל הכא הא לא ידע לה, דא איז דאך נישט געווען קיין איין סעקונדע וואס ער האט געקענט עסן איינע פון די ברויטן ווייל אויף יעדע ברויט איז געווען אלעמאל א ספק, אז אפשר דאס איז די טמא'נע, איז אפשר האלט ר' יוסי דא אויכעט אז די דין איז אז מען טאר זיך נישט באנוצן מיט אזא עירוב, אמר ליה, ענטפערט רב הונא, בין לר' יוסי בין לר' מאיר, בעינן סעודה הראויה מבעוד יום, וליכא, לויט ביידע דארף זיין א סעודה הראויה מבעוד יום, מען דארף קענען עסן די ברויט, און ממילא ווען ס'איז דא דא צוויי ברויט, איינס איז טמא און איינס איז טהור קען מען דאך קיין איינס פון זיי נישט עסן, און מילא יעדער מודה אז די עירוב איז נישט קיין גוטע עירוב, אפילו ר' יוסי וואס איז מיקל ביי אונזער משנה דא וועט ער מחמיר זיין ווייל דא הייסט עס נישט קיין ספק ס'איז זיכער נישט קיין עירוב ווייל איך קען עס נישט עסן ס'נישט געווען קיין סעקונדע וואס כ'האב עס געקענט עסן זאגט די גמרא ווייטער בעא מיניה רבא מרב נחמן האט רבא אן איבעיא געפרעגט פון ר' נחמן איינער וואס זאגט ערב שבת כיכר זו היום חול ולמחר קודש וואס טייטש ער זאגט אז די ברויט וואס איך געב יעצט בין איך מקדש זאל זיין הקדש אבער נישט היינט נאר מארגן נאר שבת ואמר און ער זאגט פאר זיין שליח עירבו לי בזה נוץ די ברויט אלץ עירוב מהו וואס איז די דין וואס איז די שאלה דא די שאלה איז וואס איז מיט די ברויט בין השמשות מען קען זאגן די הקדש האט חל געווען פאר בין השמשות און במילא בין השמשות איז די ברויט געווען הקדש און במילא איז די עירוב נישט קיין עירוב ווייל מיט הקדש קען מען נישט מאכן קיין עירוב אדער אפשר ניין אפשר די הקדש איז ערשט חל נאך בין השמשות מילא בין השמשות איז עס נישט געווען קיין הקדש און מילא איז די עירוב יא א גוטע עירוב, אמר ליה, ענפערט ר' נחמן, עירובו עירוב, די עירוב איז א גוטע עירוב, פרעגט רבא ווייטער, וואס איז טאמער איינער זאגט היום קודש ולמחר חול, היינט בין איך עס מקדיש, טייטש היינט פרייטאג, און מארגן שבת, ער לייגט יעצט געלט אין די זייט, אז דער הקדש זאל מחולל ווערן אויף די געלט, טייטש מארגן וועט עס ווערן אויס הקדש, ואמר, און ער זאגט פארן שליח, עירבו לי בזה, נוץ דער ברויט אלס עירוב, מאי, וואס איז די דין? די שאלה איז ווייטער בין השמשות וואס איז געווען מיט די ברויט, צו די ברויט איז הקדש, איז ממילא די עירוב נישט קיין עירוב, אדער אפשר ניין, אפשר שוין די ברויט מחולל בין השמשות, איז ממילא די עירוב יא א עירוב, אמר ליה, ענטפערט ר' נחמן, אין עירובו עירוב, ביי די ציור איז די עירוב נישט קיין עירוב, פרעגט רבא מאי שנא, וואס א חילוק פון די צוויי ציורים, וואס טייטש רבא פארשטייט אז בין השמשות איז א ספק'דיגע צייט, איז ממילא, וואס עפעס ביי די ערשטע ציור האט ר' נחמן גע'פסק'נט אז מספק זאגט מען די עירוב איז יא א עירוב, און ביי די צווייטע ציור פון היום קודש ולמחר חול, זאגט רב נחמן מספק אז די עירוב איז נישט קיין עירוב, אמר ליה, זאגט רב נחמן, לכי תיכול עליה כורא דמילחא, וואס טייטש עסט מיר אפמעסטן א כור זאלץ, וועל איך דיר מסביר זיין די חילוק, ס'געווען אזא לשון פון אמוראים, וואס דאס מיינט צו זאגן אז אפילו וועסט עסן א גאנצע כור זאלץ קענסטו נישט משווה זיין די צוויי דינים, פארוואס? ווייל היום חול ולמחר קודש, ווען איינער זאגט אז די ברויט איז היינט חולין, מארגן עט עס זיין הקדש, דעמאלטס מספיקא לא נחתא ליה קדושה, ס'קומט בין השמשות, שטעלט מען די ברויט אויף די ברויט'ס חזקה, וואס איז די חזקה דא אויף די ברויט? וויאזוי איז די ברויט געווען גאנץ פרייטאג? גאנץ פרייטאג איז עס דאך געווען חול, ס'איז נישט געווען קיין הקדש, און ממילא איז מען עס מעמיד על חזקתו, מ'זאגט ס'איז חולין, און פארדעם איז די עירוב אן עירוב. מה שאין כן פארקערט, ווען איינער זאגט היום קודש ולמחר חול, איז מספיקא לא פקעא ליה קדושתיה מיניה. דארט איז פארקערט איז אויכעט העמד כיכר על חזקתו, מ'שטעלט די ברויט אויף א חזקה אז וואס? די חזקה פון פרייטאג, אז פרייטאג איז עס געווען הקדש, און ממילא בין השמשות איז מען עס אויך מעמיד אויף די חזקת ההקדש און פאר דעם די עירוב נישט קיין עירוב. זאגט די גמרא ווייטער, תנן התם, מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין טבול יום, לגין טבול יום, דאס איז א כלי פון האלץ וואס מען האט עס געטובל'ט ערב שבת, וואס די דין איז אז א יעדע כלי און זעלבע זאך יעדע מענטש וואס ווערט טמא מיט א אב הטומאה דארף מען טובל'ען, די מענטש דארף זיך טובל'ען און ער ווערט טהור אבער נישט אינגאנצן טהור, אינגאנצן טהור ווערט ער נאר בהערב שמש. וואס טייטש ער ווערט נישט אינגאנצן טהור? ביז ביינאכט איז ער נישט טמא, ער קען נישט מטמא זיין קיין חולין, אבער טאמער ער'ט צורירן תרומה, דעמאלטס ווערט די תרומה יא טמא, די תרומה ווערט פסול. דאס איז פון נאך די טבילה ביז הערב שמש ביז ביינאכט. יעצט ער האט גענומען די כלי, ער האט עס געטובל'ט, און שמילאו מן החבית של מעשר טבל, און ער האט עס אנגעפילט מיט מעשר ראשון, וואס די מעשר ראשון איז טבל. וואס פשט די מעשר ראשון איז טבל? פשט מ'האט נישט אראפגענומען פון די מעשר ראשון תרומת מעשר איז עס טבל, יעצט אין די מעשר ראשון איז דאך בעצם אויסגעמישט די תרומת מעשר, די דין איז אז א טבול יום, אזא סארט כלי וואס מ'האט געטובל'ט און מ'ווארט אויף הערב שמש, אזוי ווי מ'האט געשמועסט טאמער ס'עט צורירן תרומה עט די תרומה טמא ווערן, אבער טאמער ס'רירט צו טבל אפילו די תרומה איז אויסגעמישט אין די טבל מ'דארף נאך מפריש זיין די תרומה ווערט נישט די תרומה טמא, ואמר, און דער איד זאגט יעצט, הרי זה תרומת מעשר לכשתחשך, ווען ס'וועט ביינאכט ווערן, אטאמאטיש וויל איך אז די פירות זאל זיין תרומת מעשר, דעמאלטס זאגט די משנה איז די דין דבריו קיימין אז אזוי ווי ער האט געזאגט דאס איז טאקע די מעשר, וואס טייטש עס וועט קומען ביינאכט, וואס ביינאכט ווערט די כלי אינגאנצן טהור, דעמאלטס וועלן די פירות ווערן תרומה, די פירות ליגט אין די כלי, דעמאלטס וועט עס ווערן תרומת מעשר, און ממילא וועט עס נישט טמא ווערן, ווייל טאמער ס'ווערט תרומת מעשר פריערט, קען דאך עס טמא ווערן פון די כלי, אזוי מאכט ער א פאטענט זאל נישט טמא ווערן. אבער ואם אמר, טאמער ער זאגט עירבו לי בזה, איך וויל די וויין וואס כ'האב דא אריינגעלייגט אינעם כלי זאל זיין א עירוב, לא אמר כלום איז די עירוב נישט קיין עירוב, פארוואס ווייל בין השמשות איז נאך די פירות דא טבל, און ממילא אז די וויין די פירות די זאכן וואס ליגט דא אין די כלי איז טבל בין השמשות, מיט טבל קען מען נישט מאכן קיין עירוב. אמר רבא, איז רבא יעצט מדייק פון די משנה אזוי, זאת אומרת, זעהן מיר דא פון די משנה, סוף היום קונה עירוב, אז ווען איז די עירוב קונה? אנפאנג בין השמשות טייטש סוף היום סוף פרייטאג, נישט סוף בין השמשות, פארוואס? ווייל אז מען זעהט דא אז דער מענטש וואס האט געזאגט אז די תרומת מעשר זאל נפרש ווערן פון די וויין וואס ליגט דא אינעם טבול יום'דיגע כלי, און ער זאגט דאך ס'זאל געשעהן ביינאכט, ווען איז ביינאכט? ווען געשעהן? ווען איז חל דער תרומת מעשר? ווען ווערט עס אויס טבל? נישט בין השמשות, נאך בין השמשות. יעצט ווען איז דער עירוב קונה? זאגט רבא, מען מוז זאגן ס'איז קונה אנפאנג בין השמשות, ממילא אנפאנג בין השמשות, ווען ס'איז נאך טבל קען עס נישט קונה זיין. זאגט רבא ווייל דאי סלקא דעתך, תחילת היום קונה עירוב, אז ווען געשעהן די קנין פון די עירוב סוף בין השמשות, אויב אזוי אי אמר עירבו לי בזה אמאי לא אמר כלום, אויב אזוי דא וואס דער מענטש זאגט אז ווען סווערט טינקל וואס טייטש סוף בין השמשות זאל חל זיין דא תרומת מעשר איז פשט אז סוף בין השמשות איז עס מער נישט קיין טבל און אויב סוף בין השמשות איז נישט קיין טבל וואלט די עירוב געדארפט זיין א גוטע עירוב און אז מזעט אין די משנה די עירוב איז נישט קיין גוטע עירוב איז א סימן אז די עירוב איז קונה אנפאנג בין השמשות וואס דעמאלטס איז עס אוודאי טבל? אמר רב פפא, זאגט רב פפא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, אפילו תימא תחילת היום קונה עירוב, מ'קען זאגן אז טאקע די עירוב איז קונה אנפאנג שבת טייטש סוף בין השמשות, אבער בעינן סעודה הראויה מבעוד יום וליכא, די זעלבע תירוץ מ'האט פריערט געזעהן, א עירוב דארף זיין אזא זאך וואס כ'וואלט געקענט עסן אנפאנג טאג כ'וואלט עס געדארפט קענען עסן בשעת וואס ס'איז קונה, דהיינו איך ווייס דאך נישט בעצם ווען איז חל די עירוב? ס'איז חל טאקע סוף בין השמשות אבער מ'קען דאך נישט טייטן אויף א פינגער ווען דאס איז, און ממילא כדי א עירוב זאל זיין א גוטע עירוב מוז זיין א מצב אז לפחות ערב שבת וואלט איך עס געקענט עסן, דא איז קלאר אז איך האב נישט, נישט געווען קיין רגע אויף די וועלט וואס כ'וואלט עס געקענט עסן, ווייל ברגע וואס ס'איז געווארן תרומת מעשר ברגע וואס ס'איז געווארן אויס טבל יענע רגע האט דאך קונה געווען די עירוב, יענע רגע איז דאך שוין געווארן שבת, און ממילא קומט אויס אז בשעת וואס מ'האט קונה שביתה געווען נישט געווען קיין רגע וואס מ'האט עס געקענט עסן, און ממילא אפילו אז מען זאגט אז ס'איז טאקע דעמאלטס קונה די עירוב דא וועט עס נישט זיין קיין גוטע עירוב, פארוואס? ווייל ער האט עס נישט געקענט דעמאלטס עסן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מתנה אדם על עירובו, א מענטש מעג לייגן צוויי עירובי תחומין'ס, יעדעס איינס צוויי טויזנט אמות אינדרויסן פון שטאט אויפן אנדערן זייט, וואס טייטש ער לייגט איין עירוב תחומין צוויי טויזנט אמות ארויס מזרח זייט, נאך עירוב תחומין צוויי טויזנט אמות ארויס מערב זייט, און ער קען מאכן א תנאי, ואומר און ער זאגט אזוי, אם באו נכרים מן המזרח, טאמער ס'עט קומען גוים פון די מזרח זייט כ'על דארפן אנטלויפן, כ'על דארפן אנטלויפן צום מערב זייט, דעמאלטס עירובי למערב, וויל איך אז די עירוב וואס כ'האב געלייגט אויף מערב זייט יענץ זאל זיין מיין עירוב, און כ'על נוצן יענע שבת. טאמער מן המערב, טאמער גוים עלן קומען שבת פונעם מערב זייט, איז עירובי למזרח, וויל איך די מזרח'דיגע עירוב זאל קונה זיין, און כ'על האבן פיר טויזנט אמות צו מזרח, ווייל די עירוב, פון מזרח, דאס איז זיין זיין פלאץ ווי ער האט קונה שביתה געווען, ממילא האט ער צוויי טויזנט אמות פונעם עירוב, פיר טויזנט אמות ארויס פון שטאט, אם באו לכאן ולכאן, און טאמער ס'וועלן קומען גוים פון ביידע זייטן, איז למקום שארצה אלך, ווי כ'על וועלן, דארט וועל איך לויפן, לא באו לא לכאן ולא לכאן, טאמער ס'וועט אינגאנצן נישט אנקומען קיין גוים שבת, הריני כבני עירי, וויל איך קיין איינער פון די עירובין זאל נישט קונה זיין, און כ'זאל זיין כאילו איך בין געבליבן אינדערהיים א גאנצע צייט, כ'האב אינגאנצן נישט געמאכט קיין עירוב תחומין, ממילא האב איך צוויי טויזנט אמות אינדרויסן פון די שטאט אויף אלע זייטן, אזוי זאגט די משנה א מענטש קען מאכן, וואס איז פשט פון דעם? איז רש"י מסביר. פשט פון דעם איז אז יש ברירה, ס'איז דא א באקאנטע מחלוקת צו מ'זאגט יש ברירה צו אין ברירה, וואס טייטש ווען א מענטש טוט א זאך און שפעטער איז ער מגלה דעת, וואס כ'האב דעמאלטס געמיינט צו מ'קען גיין אויף צוריקצוועגס צו מ'קען זאגן הוברר הדבר למפרע אויף צוריקצוועגס אז דאס האב איך געמיינט, און דא זעט מען די משנה אז מ'קען אזוי זאגן, א מענטש קען מאכן אפאר עירובין פאר שבת, און שבת אליין העט ער זאגן ווייסטו וואס, די מזרח'דיגע עירוב דאס איז די עירוב, און ממילא איז הוברר הדבר למפרע, ס'ווערט נתברר אז דאס איז בעצם די ריכטיגע עירוב, און אלע אנדערע זענען נישט. זאגט יעצט די משנה ווייטער אן ענדליכע ציור, די פריערדיגע ציור האט זיך גערעדט פון גוים, טאמער גוים וועלן קומען פון מזרח, די איד וויל אנטלויפן צו די אנדערע זייט, דא זאגט די משנה א ציור, טאמער א חכם קומט צו די שטאט דערלעבן, און ער וויל גיין צום דרשה שבת, איז אויך וועט ער קענען מאכן אפאר עירובין, און ער זאגט אזוי, בא חכם מן המזרח, טאמער עפעס א חכם וועט קומען זאגן א דרשה אויף די מזרח זייט פון שטאט, וויל איך עירובי למזרח, אז די ברויט, די מזון שתי סעודות וואס איך האב צוגעגרייט אויפן מזרח זייט, יענץ זאל זיין מיין עירוב, אזוי האב איך פיר טויזנט אמות, יענע זייט, מן המערב, עירובי למערב, די זעלבע זאך טאמער די חכם וועט קומען צום אנדערן זייט, וויל איך יענע עירוב זאל קונה שביתה זיין, בא לכאן ולכאן, טאמער ס'עלן קומען צוויי חכמים און ביידע עלן געבן דרשות אויף ביידע זייטן פון שטאט, איז למקום שארצה אלך, וועל איך גיין דארט וואו איך וויל, וועלכע איך וויל, און דעמאלטס וועט מען זאגן ברירה הוברר הדבר למפרע אז דאס איז די ריכטיגע עירוב, לא לכאן ולא לכאן, טאמער ס'וועט נישט קומען קיין שום חכם איז הריני כבני עירי, וויל איך טאקע קיינער פון די עירובין זאל נישט קונה זיין. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט זיך און לייגט דא צו א קנייטש, און ער זאגט אם היה אחד מהם רבו, הולך אצל רבו, טאמער איינער פון די צוויי רעבעס זענען געקומען, ס'טייטש לאמיר זאגן א מענטש, מאכט אן עירוב אויף מזרח זייט און עירוב אויף מערב זייט און ער זאגט איך העב מחליט זיין שבת ווי איז דאס איז נאר ווען צוויי גלייכע מענטשן קומען ס'טייטש קומען צוויי חכמים אויף ביידע זייטן פון שטאט דעמאלטס שבת קען ער מחליט זיין אבער טאמער זיין רעבן קומט און זיין רעבע איז איינע פון די צוויי רעבעס וואס קומען און זיין רעבע לאמיר זאגן איז אויף מזרח זייט קען ער נישט מחליט זיין און זאגן איך וויל נוצן די מערב'דיגע נאר איך ווייס בבירור זאגט רבי יודא אז אוודאי איז זיין דעת געווען צו גיין צו זיין רעבן און ממילא דווקא די זייט ווי זיין רבי איז יענע עירוב איז קונה שביתה ואם היו שניהם רבותיו טאמער ביידע זענען זיין רעבעס דעמאלטס למקום שירצה ילך קען ער טאקע גיין צו וועלכע זייט ער וויל פארוואס ווייל דעמאלטס זאגט מען ברירה און דעמאלטס זאגט מען נישט אז ס'איז נתגלה געווארן שפעטער היות דאס איז דיין רבי איז אוודאי האסטו געוואלט דער נאר ביידע זענען זיין רעבעס און ממילא זענען זיי גלייך זאגט די הייליגע גמרא כי אתא רבי יצחק ווען רבי יצחק איז געקומען פון ארץ ישראל צו בבל, תנא איפכא כולה מתניתין, האט ער פארגעלערנט א ברייתא, וואס די ברייתא שטייט אלעס פונקט פארקערט פון די משנה, וואס טייטש די ברייתא שטייט אז ווען עס קומט גוים פון מזרח זייט איז די מזרח'דיגע עירוב קונה, ביי אונז אין די משנה איז געשטאנען אז ווען די גוים קומען פון מזרח זייט איז די מערב'דיגע עירוב קונה ווייל ער וויל אוועקלויפן פון די גוים, איז אין די ברייתא שטייט פונקט פארקערט, און די זעלבע זאך ביי חכם, שטייט אין די ברייתא אויך פארקערט, אז טאמער די חכם קומט פונעם מזרח זייט,

פון גוים מוכסים וואס קומען איינמאנען שטייער, זוכט דאך דער איד צו אנטלויפן, און ממילא אז ער אנטלויפט וויל ער אלעמאל אז די עירוב פון די אנדערע זייט זאל קונה זיין, מה שאין כן די ברייתא רעדט זיך אז די שטאטישע גוים, די גוים וואס פירן די שטאט קומען, וואס דעמאלטס וויל ער דאך גיין צו די גוים דארט, זיך לעקן צו זיי און אויפטון ביי זיי, און ממילא דארט איז אנדערש איז טאקע וויל ער די עירוב וואס איז די זייט פון די גוים יענע עירוב זאל קונה זיין, און די זעלבע זאך זאגט די גמרא חכם אחכם לא קשיא, הא במותיב פירקי הא במקרי שמע, וואס טייטש די משנה אונזער משנה רעדט זיך אזוי ווי אונז האמיר טאקע געלערנט אז ס'קומען ס'קומט א חכם אדער ס'קומען צוויי חכמים און ער וויל גיין הערן א דרשה מה שאין כן די ברייתא רעדט זיך אז דער איד שטייט אין שטאט און ער ווייסט אז שבת גייט אנקומען צוויי אידן צוויי רעבעס איין זייט גייט אנקומען א רעבע וואס ער גייט האלטן א דרשה די אנדערע זייט גייט אנקומען א רעבע א רעבע פון חדר א רעבע וואס לערנט מיט קינדער און ממילא דא זאגט די ברייתא אז ער זאגט ער ווייסט קלאר אז דער וואס גייט קומען דא גייט נישט קומען דא, דער וואס גייט קומען צו מזרח וועט נישט קומען צו מערב, וואס קומט צו מערב וועט נישט קומען צו מזרח, ער ווייסט נאך נישט ווער עט זיין ווי, און ממילא מאכט ער א תנאי אזוי, טאמער דער מלמד פון חדר עט קומען צו מזרח זייט, דעמאלטס וויל איך די מערב'דיגע עירוב זאל קונה זיין ווייל איך וויל גיין צום דרשה, און טאמער דער מלמד עט קומען פון מערב זייט, וויל איך די מזרח'דיגע עירוב זאל קונה זיין ווייל ווייטער ער וויל הערן די דרשה, און ווייטער אלעס איז די זעלבע נקודה, ער וויל גיין הערן דעם דרשה שבת. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען די משנה רבי יודא אומר, אם היה אחד מהן רבו, טאמער איינער פון די צוויי בעל דרשנים איז געווען זיין רעבן, איז אוודאי יענער עירוב קונה, און די אנדערער נישט, פארוואס ווייל איך ווייס זעכער אז ער וויל גיין צו זיין רעבן אז זיין דעת איז געווען ווען ער האט געמאכט די עירוב אז יענער זאל קונה זיין? זאגט די גמרא ורבנן זימנין דניחא ליה בחבריה טפי מרביה, די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יודא, וואס טייטש די תנא קמא פון אונזער משנה האלט אז ס'מאכט זיך אמאל אז א מענטש וויל נישט דווקא הערן זיין רעבע, וויל הערן א צווייטן חכם, און ממילא מוז נישט זיין אז ווען זיין רבי איז איינס פון די צוויי איז זיכער אז די עירוב וואס איז אויף די זייט פון זיין רבי יענץ איז קונה, נאר עס מאכט זיך אמאל א מענטש וויל די אנדערע במילא קען ער טאקע קלויבן וואס ער וויל. זאגט יעצט די גמרא, אמר רב, האט רב געזאגט, ליתא למתניתין מדתני איו, אונזער משנה איז נישט גערעכט, די שיטה וואס מען האט געזען אין די משנה, וואס די משנה האט געזאגט אז רבי יהודה זאגט אז ווען איינס פון זיי איז זיין רבי, דעמאלטס איז יענער קונה, טאמער ביידע זענען זיין רעבעס, דעמאלטס קען ער זיך קלויבן וואס ער וויל. וואס טייטש רבי יהודה אוודאי זאגט די משנה איז מודה אז ס'איז דא א דין פון ברירה א מענטש קען מאכן א תנאי און מחליט זיין שבת ווי ער וויל גיין, נאר טאמער איינס איז זיין רעבע דעמאלטס זאגט מען אז איך פארשטיי אליין וואס זיין דעת איז געווען, אבער ווען איינס איז נישט זיין רעבע אדער ווען ביידע זענען זיין רעבע, דעמאלטס זאגט רבי יהודה ס'איז יא דא ברירה. דא זאגט רב אז שטייט קלאר אין א ברייתא אין די ברייתא פון איו אז ס'איז נישט אזוי, און במילא איז אונזער משנה אפגעפרעגט. וואס איז די ברייתא פון א י? דתני איו ווייל איו האט געלערנט אין א ברייתא אזוי. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, וואס טייטש א מענטש קען נישט מאכן א תנאי און זאגן שבת העב איך מחליט זיין, וואס טייטש מען קען נישט זאגן סתם אזוי ברירה, נאר ווען יא, אלא אם בא חכם למזרח עירובו למזרח, ואם בא חכם למערב עירובו למערב, טאמער ער איז תולה נישט די זאך אין זיין דעת, נאר דאס איז תלוי אינעם דעת פונעם חכם, ער זאגט איך ווייס נישט וואו די חכם גייט קומען, טאמער די חכם וועט קומען דא, דעמאלטס גיי איך דא, טאמער די חכם וועט קומען דארט, דעמאלטס גיי איך דארט, נישט איך וועל מחליט זיין, די חכם וואו די חכם וועט גיין, דארט האב איך גיין, דעמאלטס קען א מענטש אזוי טון, פארוואס? ווייל רבי יהודה האלט ביי אזא ציור היות וואס דער איד אליין איז נישט די מחליט דעמאלטס זאגט מען ס'איז דא ברירה, אבל לכאן ולכאן, לא, טאמער ס'קומט צוויי חכמים, און די צוויי חכמים קומען ביידע זייטן פון שטאט און די איד זאגט איך וועל שוין מחליט זיין שבת וואו איך וויל גיין, דא זאגט רבי יהודה עס איז נישט דא קיין ברירה, און ממילא זעהן מיר דא קודם כל קלאר אין די ברייתא אז רבי יהודה זאגט אנדערש ווי מען האט געזעהן רבי יהודה זאגט אין די משנה, וואס אין די משנה זאגט רבי יהודה קלאר ואם היו שניהם רבותיו למקום שירצה ילך קען ער יא קלויבן ווי ער וויל גיין, דא זעהט מען אין די ברייתא עס איז נישט אזוי, אבער על כל פנים פאר דעם פרעגט די גמרא מאי שנא לכאן ולכאן דלא, דאין ברירה, למזרח ולמערב נמי אין ברירה, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט מ'קען עפעס אזוי אפטיילן ברירה, זאגן אז ווען ס'איז תלוי אין מיין דעת איז נישט דא קיין ברירה, ס'איז תלוי אין יענעמ'ס דעת איז יא דא ברירה, וואס עפעס דא א סברה צו מחלק זיין? אזוי ווי דו פארשטייסט אז דער רבי, לאמיר זאגן ביי ס'איז דא נאר דא איין רבי, דער רבי האט נאכנישט מחליט געווען וועלכע זייט ער גייט קומען, וואס זאגסטו מיר יעצט אז היות ס'איז נישט תלוי אין זיין דעת, ס'איז תלוי אינעם דעת פונעם רבי'ן, דעמאלט זאגט מען ס'איז דא ברירה, פארוואס? דער רבי האט דאך אויך נאכנישט מחליט געווען, שבת גייט מען ערשט געוואויר ווערן וואס דער רבי האט מחליט געווען, די זעלבע זאך שבת אליין גייט ערשט דער רבי מחליט זיין, וואס טייטש מ'באנוצט זיך ווייטער מיט ברירה, און וואס איז א נפקא מינה צו דער רבי וועט מחליט זיין, צו ער וועט מחליט זיין, טאמער דו זאגסט ס'איז דא ברירה דא ברירה טאמער נישט נישט, און ממילא זאגט טאקע די גמרא אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן דאס וואס רבי יהודה האט געזאגט, אז טאמער די חכם קומט די זייט אדער יענע זייט דעמאלטס העלפט עס, ס'איז נישט פשט ס'איז תלוי אין די דעת פון די חכם, נאר וכבר בא חכם, ס'רעדט זיך אז די רבי איז שוין געקומען, נאר וואס דען די איד ווייסט נישט ווי די רבי איז געקומען, דא דאס האט שוין נישט קיין שייכות צו קיין ברירה, טאמער א מענטש מאכט א עירוב אויף מזרח זייט און אויף מערב זייט, און ער זאגט, דארט ווי מיין רבי איז אנגעקומען, די רבי איז שוין אדער אויף מזרח זייט אדער אויף מערב זייט די איד ווייסט נישט, אבער די רבי איז שוין איינע פון די צוויי, און די איד זאגט איך וויל די זייט ווי מיין רבי איז יענע עירוב זאל קונה זיין, שבת ווערט ער געוואויר ווי זיין רבי איז געווען, איז דעמאלטס דאס הייסט נישט קיין ברירה, דאס הייסט געמאכט א תנאי, בין השמשות בעצם איז שוין די רבי געווען אויף די פלאץ ווי ער גייט זיין שבת, ממילא דאס האט נישט קיין שייכות צו קיין ברירה, מה שאין כן ביי א ציור וואס די רבי אליין ווייסט נישט ווי ער גייט זיין, וואס בעצם איז די תנאי נאכנישט נתקיים געווארן, דאס ביי דעם דארף מען זיך באנוצן מיט ברירה, וואס ביי דעם האלט רבי יהודה מען זאגט נישט קיין ברירה, אזוי האלט ער כפנים אין די ברייתא, און פאר דעם טאקע טאמער ס'איז דא צוויי זייטן און די איד האט נאכנישט מחליט געווען וועלכע זייט ער וויל גיין, אדער אפילו א רבי וואס האט נאכנישט מחליט געווען וועלכע זייט ער גייט קומען, דעמאלטס אוודאי זאגט מען נישט קיין ברירה, און ממילא האבן מיר א סתירה פון די משנה און די ברייתא, וואס ביי אונז אין די משנה זעט מען רבי יהודה זאגט ס'איז דא ברירה, און די ברייתא זעט מען רבי יהודה זאגט ס'איז נישט דא קיין ברירה, און ממילא פאר דעם האט רב געזאגט אז די משנה איז נישט גערעכט, ווייל ס'איז דא א ברייתא פון איו. פרעגט אבער די גמרא אדרבה, ליתא לדאיו ממתניתין, וואס עפעס אזא מין א נייע מין זאך, מען פרעגט א קשיא אויף א משנה פון א ברייתא, פארקערט, מען דארף אפפרעגן די ברייתא פון אונזער משנה ווייל א משנה איז מער אויסגעהאלטן פון א ברייתא, א משנה איז מער מדויק פון א ברייתא, זאגט די גמרא ניין, דא איז נישט אזוי, פארוואס? ווייל לא סלקא דעתך, מען קען נישט זאגן אז רבי יהודה האלט אז ס'איז דא ברירה, פארוואס? ווייל דהא שמעינן ליה לרבי יהודה דלית ליה ברירה, אונז האמיר קלאר א צווייטע פלאץ וואס מען זעט רבי יהודה זאגט קלאר ס'איז נישט דא קיין ברירה, און ממילא קען מען נישט זאגן אזוי ווי די גירסא פון אונזער משנה, ווי זעט מען אז רבי יהודה זאגט ס'איז נישט דא קיין ברירה? דתנן ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הלוקח יין מבין הכותים, איינער וואס קויפט וויין ביי כותים, וואס כותים נעמען נישט אראפ תרומות און מעשרות, און דער איז געגאנגען דא איינגעקויפט וויין, ער וויל פון דעם טרינקען, אבער מען האט דאך נאכנישט אראפגענומען קיין תרומות און מעשרות דא, און וואס דארף דער איד טון, ער וויל יעצט טרינקען, אומר, זאגט ער אזוי, יעצט ער בעצם ווען ער האט א צווייטע כלי איז פשוט, ער גיסט אראפ פון דעם כלי אריין די צווייטע כלי די תרומות, שפעטער די מעשרות, און א מחיה קען טרינקען אבער האט נישט נאך א כלי, און וואס טוט מען דא א פאטענט, ער זאגט, שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי הן תרומה, עשרה, מעשר ראשון, תשעה, מעשר שני, ומיחל, ושותה מיד. זאגט די ברייתא ער מאכט א פאטענט, ער זאגט, איך גיי נישט יעצט מפריש זיין תרומות און מעשרות, נאר באלד איך גיי איבערלאזן אין די גלעזל, כ'גיי טרינקען אין די גלעזל, כ'גיי איבערלאזן אונטן, די חלק אונטן, דאס, גייט זיין די הפרשות תרומות און מעשרות, און דאס גייט נתברר ווערן אז דאס איז בעצם די תרומה, א פופציגסטל איז תרומה, א צענטל איז מעשר ראשון, נאך א צענטל איז מעשר שני, און מעשר שני קען מען מחלל זיין, מען קען עס אריבערפירן די קדושה אויף געלט, ער טוט דאס אויך, און נאכדעם וואס ער זאגט די לשון, קען ער גראד טרינקען, און שפעטער ווען ער האט כלים, גיסט ער איבער די איבעריגע וויין וואס בלייבט איבער און צוטיילט עס תרומות, מעשר ראשון, מעשר שני, און אלץ א מחיה. דברי ר' מאיר אזוי זאגט ר' מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי ור' שמעון אוסרין. רבי יהודה ורבי יוסי ור' שמעון זאגן מען קען אזוי נישט טון. פארוואס? ווייל רבי יהודה רבי יוסי רבי שמעון האלטן אין ברירה, דאס איז א זאך וואס איז תלוי אין ברירה, ווייל בעצם דארף מען דאך מפריש זיין תרומות און מעשרות פון פריער, קענסט נישט זאגן אז די וויין וואס גייט איבערבלייבן שפעטער דאס איז תרומות און מעשרות, איך ווייס דאך נישט וועלכע וויין גייט דארט איבערבלייבן, נאר וואס ווילסטו מיר זאגן אז נאכדעם וואס בלייבט איבער וויין איז הוברר הדבר למפרע אז די וויין איז געווען די תרומות און מעשרות איך האב פריערט געמיינט דאס איז א זאך וואס איז תלוי אין ברירה, און רבי יהודה און רבי יוסי רבי שמעון האלטן אז ס'איז נישט דא דא קיין ברירה, על כל פנים זעט מען דא קלאר אז רבי יהודה האלט אז ס'איז נישט דא קיין ברירה, און פארדעם האט רב געזאגט אז די משנה שטימט נישט מיט די ברייתא פון א י, און אוודאי די ברייתא פון איו איז מער אויסגעהאלטן, אז רבי יהודה האלט ס'נישט דא קיין ברירה, עולא אמר, אבער עולא קריגט זיך, עולא זאגט ליתא לאיו ממתניתין, פארקערט, די ברייתא איז נדחה פון די משנה, און אוודאי די ווערטער פון רבי יהודה אין די משנה איז שטערקער, און רבי יהודה האלט ס'איז יא דא ברירה, און במילא די ברייתא איז נישט קיין גוטע ברייתא, אויב אזוי ואלא הא דקתני רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין, מען האט דאך אבער יעצט געזען רבי יהודה זאגט קלאר ס'נישט דא קיין ברירה ביי די ציור פון די איד וואס קויפט וויין פון א כתי, זאגט די גמרא עולא זוזי זוזי קתני, עולא האט צוטיילט די ברייתא אויף זוגות, וואס טייטש אנשטאטס אזוי ווי אונז האבן געזען די ברייתא אז ר' מאיר האלט אז ס'איז דא ברירה, רבי יהודה און רבי יוסי ורבי שמעון זאגן ס'איז נישט דא קיין ברירה, עולא האט עס אנדערש איינגעטיילט, עולא טיילט עס איין דברי ר' מאיר ורבי יהודה אז סיי ר' מאיר סיי רבי יהודה זאגן ס'איז דא ברירה, רבי יוסי ורבי שמעון אוסרין, רבי יוסי און רבי שמעון זאגן ס'איז נישט דא קיין ברירה, און במילא זעהן מיר ווייטער רבי יהודה האלט ס'איז יא דא ברירה און ס'שטימט מיט די נוסח אין אונזער משנה רבי יהודה האלט ס'איז יא דא ברירה, איי, אונז האמיר א ברייתא פון א י, די ברייתא פון איו איז נישט קיין גוטע ברייתא און אונזער משנה שטופט עס אוועק.